ס'איז עמוד דרײַ הונדערט און דרײַ און פֿערציק, זייער א געשמאקע שיחה וועגן די הקדמה וואס מען זאגט יעדן וואך פאר מען זאגט דעם פרק זאגט מען א משנה וואס ס'איז זאגט מען א משנה פון סנהדרן און דער רבי וועט פרעגן א שאלה וואסערע שייכות האט דאס און דערנאך וועט זיין נאך נאך צוויי שאלות דער רבי וועט דאס ענטפערן זייער געשמאק אריגינעלע שאלות און זייער פארשטענדיג דעם קשר פון די משנה וואס מען זאגט אלעמאל פאר מען הייבט אן פרקי אבות. ס'איז אות א', ס'איז מנהג ישראל אז פאר יעדן פרק פון די פרקי אבות זאגט מען די משנה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ, נצר מטעי, מעשה ידי להתפאר. דער אלטער רבי ברענגט אראפ אין סידור נוהגין לומר,

און נאך אינטערעסאנט צו מדגיש זיין אז ס'איז דא א געשמאקער סימן, כ'ווייס נישט פון וואס ס'נעמט זיך, פון רבי'ן צו פון וואו, אז מ'זאל האבן א סימן ווען מ'הייבט אן, בדרך כלל קומט דאס אויס אזוי, נישט אלעמאל, ווענדט זיך אין א עיבור יאר אדער ווי די פרשות קומען אויס, אבער בדרך כלל קומט דאס אויס אז מ'הייבט אן נשא פרשת פנחס און פרשת שופטים, דאס איז די ראשי תיבות פון נפש, וואס אין די דריי פרשות הייבט מען אן נאכאמאל פרק א', ס'דאך אלעמאל דא זעקס שבתים צווישן פסח און שבועות, ממילא איז דא די זעקס פרקים יעדן וואך לערנט מען איין פרק, זאגט דער רבי ס'איז א מנהג אז פאר יעדן פרק זאגט מען כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, דאס איז א משנה אין סנהדרין. און מען ברענגט א ראיה שנאמר ס'דא א פסוק אין ישעיה ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ, ירשו ארץ מיינט מען ווי מ'עט זעהן ווייטער עולם הבא, נישט גן עדן, גן עדן איז ווען די נשמות קומען ארויף למעלה איז גן עדן, ווען משיח איז gonna come ס'עט זיין, משיח עט קומען און ס'עט זיין דער ענין פון תחיית המתים, יעמאלט עט זיין דער ענין פון עולם הבא, נאכדעם שטייט נצר מטעי דאס איז א צווייג. פון וואס איך האב איינגעזייט מעשה ידי, מיינע הענט, וואס דער אייבישטער זאגט א איד עמך כולם צדיקים, דאס איז א זאך וואס איך האב איינגעפלאנצט, און דאס קומט ארויס פון דעם א צווייגל, און ס'איז מיינע הענט וואס טוען עס, להתפאר וואס איך האלט זיך, איך האלט זיך גרויס מיט דעם, איך קען זיך גרויס האלטן מיט די מיט די אידן וואס איך האב זיי באשאפן. און נצר מיינט א צווייג, שטייט א פסוק אין די הפטורה פון, מען נוצט עס אין די הפטורה פון אחרון של פסח, אין ארץ ישראל ווייס איך נישט אויב מ'ניצט שביעי של פסח צו נישט, שטייט ונצר משרשיו יפרה, ס'וועט ארויסקומען א צווייג פון דוד'ן און דאס וועט זיין דער ענין פון משיח. מילא האבן מיר א מנהג אז מ'הייבט אן אלעמאל מיט די משנה. זאגט דער רבי, דארף מען פארשטיין עולם הבא. איז דאך דער שכר אויף כל העבודה פון תורה ומצוות לכל פרטיה, אויף וואס גיבט מען דעם שכר אין עולם הבא? פאר די אלע, פאר די אלע עבודות, פאר די גאנצע עבודה וואס מען האט געטון אין תורה און אין מצוות מיט אלע פרטים, נישט נאר פארן מקיים זיין מילי דאבות. היינט פארוואס זאגט מען די משנה דווקא פארן לערנען מסכת אבות? פארוואס האט מען נישט איינגעשטעלט אז מען זאל זאגן יעדן טאג פאר מען גייט לערנען זאל מען זאגן די משנה פון אבות, וואסערע שייכות האט עס דווקא פאר מען זאגט פרקי אבות, ווען ביי יעדן פרק הייבט מען אן מיט די משנה פון כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. און דער רבי זאגט אין די הארה זאגט דער רבי ואדרבה וויבאלד אז דער קיום פון מילי דאבות זאגט דאך די גמרא אין בבא קמא אז ס'איז שייך למאן דבעי למהוי חסידא אז איינער וואס וויל זיין א חסיד זאל לערנען פרקי אבות, דאס הייסט אז ס'האט נישט אן צו מקיים זיין תורה ומצוות, דאס האט נישט אן מיט דעם, פרקי אבות קומט לערנען אסאך א טיפערן ענין אז איינער וואס וויל זיין א חסיד, איז פארשטאנדיג אז איינער וואס וויל זיין א חסיד און ער לערנט פרקי אבות איז לערנט ער גאר אויף א אופן וואס זיין עבודה איז אינו על מנת לקבל פרס,

אות ב', בנוגע צו די צוויי הוראות פון מסכת אבות געפינט מען צוויי קצוות, וואס איז די הוראות פון פרקי אבות איז דא צוויי קעגנזייטיגע סיבות וועגן דעם ענין וואס דער ענין איז פון פרקי אבות, איין זאך פון איין זייט איז דער תוכן המסכת בלשון פון דעם ברטנורא רבי עובדיה ברטנורא, ער זאגט אין אנהייב פון די מסכת אבות זאגט ער, אויף וואס איז מסכת אבות? איז ער מסביר מוסרים ומידות. ס'איז זיין לשון, וואס זיינען נישט ממצוות התורה, נאכאמאל, דער מוסרים ומידות און ס'איז נישט ממצוות התורה איז דאס זיין לשון, ביז אז ער לייגט צו נאכאמאל מיט זיין לשון, חכמי אומות העולם, גם כן חיברו ספרים שבדו מלבם, זיי האבן געמאכט ספרים וואס זיי האבן אויסגעטראכט, אויסגעמאכט פון זייער הארץ, וואס איז בדרכי המוסר, וואס האבן זיי געמאכט, כיצד יתנהג האדם עם חברו, אבער דא רעדט מען אזא, דא רעדט מען דאך אזאך וואס איז דאך א ענין פון דא, פון קדושה, דאס איז דאך אזאך וואס איז א חלק פון תורה, איז דאך מסכת אבות, איז זאגט דער, איז קומט אויס לויטן ברטנורא אז ס'איז אז די גאנצער ענין פון דעם איז מוסרים ומידות און ס'איז נישט ס'איז נישט ס'איז נישט ממצוות התורה, וואס די נויטיקייט צו באווארענען זיך פון אזעלכע עניינים, פארוואס דארף מען עס האבן, זאגט דער ברטנורא, איז צו באווארענען מצד דעם חומריות ושפלות האדם, וואס קען ברענגען צו מידות רעות וכו', וויבאלד אז א מענטש האט דאך איז דאך חומריות, ער האט אין זיך א גראבקייט, חומר, און ער האט אין זיך שפלות, קען מען דאך צוקומען צו זאכן וואס מען דארף נישט, דערפאר דארף מען לערנען פרקי אבות, אז ס'זאל זיין א ענין פון מוסר און מידות טובות. און דער רבי זאגט אין די הערה אז דער דער מהרל דער מהרל אין זיין ספר דרך חיים איז מאריך אין דעם ענין פארוואס וואס דער ענין פון פרקי אבות איז דאס איז פון איין זייט לאידך אבער זאגן חזל די גמרא זאגט בבא קמא האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דאבות איינער וואס וויל זיין א חסיד און זאל לערנען און מקיים זיין די זאכן וואס עס שטייט אין פרקי אבות אז די הוראות פון מסכת אבות זענען שייך צו דער דרגה פון חסיד וואס איז עובד השם לפנים משורת הדין, משורת הדין איז גוט אן פרקי אבות, לפנים משורת הדין ער וויל זיין א חסיד זאל ער לערנען פרקי אבות, זעהן מיר דא זייער אינטערעסאנט, זעהן מיר דא איינער וואס ממלא די תורה, ער פירט זיך אלץ ווי ס'דארף צו זיין, אויף צו זיין לפנים משורת הדין זיין א חסיד דארף מען לערנען פרקי אבות. זעהן מיר א אינטערעסאנטע זאך, די צוויי קצוות, ממש צוויי קעגנזייטן, לויטן ברטנורא קומט אויס אז מען לערנט אויס וועגן דעם ענין פון די נידעריגקייט פון דעם מענטשן פון דעם גוף, ממילא דארף ער האבן מוסר און מידות, און דער צווייטער פון די אנדערע זייט זעט מען אז ווער לערנט דאס, האי מאן דבעי למהוי חסידא, לכאורה איז עפעס נישט פארשטאנדיג דא די צוויי קצוות פון דעם ענין. דער רבי איז מוסיף, די זעלבע צוויי קצוות געפינט מען בנוגע דעם לימוד פון מסכת אבות, דא האבן מיר געזען דעם ענין פון מסכת אבות אליין וואס דאס איז, יעצט וועט מען זען אויכעט וועגן דעם לימוד פארוואס מען לערנט מסכת אבות, וועט מען אויכעט זען די צוויי קצוות ממש איינער אנטקעגן פון דעם אנדערן, פון די טעמים וואס מען לערנט די מסכתא אין די שבתות פון פסח לעצרת דווקא, פארוואס לערנט מען דווקא די מילי די פרקי אבות אין די שבתים צווישן פסח לעצרת, ווי געזאגט פריער אלעמאל איז דא זעקס וואכן הייבט מען אן מיט דעם ערשטן און מען ענדיגט פאר שבועות מיט דעם זעקסטן, זאגט דער רבי וואס איז דאס איז ווייל דאן איז א זמן ווען עס ווערן נתעורר התאוות הגופניות, עס גייט אריבער פסח עס איז אריבערגעגאנגען דער ווינטער עס הייבט זיך אן די ווארעמערע טעג הייבט זיך אן דארטן די תאוות הגופניות הייבט זיך אן צו נתעורר ווערן. און דערפאר לערנט מען די מסכתא וואס איז מלאה תוכחות ומעוררת האדם לרדוף אחר כל מידה טובה וכו', דער רבי ברענגט אראפ דאס אין מדרש שמואל אין די הקדמה, זאגט דעם לשון אז פארוואס לערנט מען פרקי אבות וועגן די ענין פון די תאוות הגופניות וואס ווערט יעמאלט נתעורר ווען ס'ווערט ווען ס'גייט אריבער דער ווינטער ס'ווערט ווארימער, און ער לייגט צו אז ס'איז פול מיט תוכחות און ס'איז מעורר דעם מענטשן אז ער זאל נאכגיין און לויפן און פרובירן און טרייען צו זען צו טון נאך יעדער זאך וואס איז ווערט אנ. זעהן מיר ווייטער דא אויכעט די צוויי קעגנגעזאגטע קעגנזאצטע זאכן, פון איין זייט זאגט מען אז ס'איז לשבור את התאוות, און פון צווייטן זייט זאגט מען אז אזוי ווי דער רבי גייט זאגן אין לאידך, כ'האב נאכנישט געלערנט דעם לאידך, איז פון דא זעהט מען אז ס'איז געמאכט געווארן אויף ברעכן די תאוות, לאידך איז דער מנהג ישראל אז יעדער איד. פון דעם קטן שבקטנים וואס האלט ערשט ביי תחילת העבודה, ביז דעם גדול שבגדולים וואס שטייט לגמרי העכער פון תאוות גופניות, לערנט פרקי אבות אין דעם זמן, איז דאס זעט מען אויכעט דעם חילוק פון ביידע זייטן די צוויי קצוות. אזוי ווי מען זעט אין פרקי אבות אליין, דער ענין פון פרקי אבות איז דער ווי דער ווי דער ברטנורא זאגט אז דאס איז מוסרים ומידות, און ס'איז קומט צו ווייל דער מענטש איז חומר און שפלות דא העלפט עס אים, פון צווייטן זייט זאגט מען ניין מאן דבעי למהוי חסידא און אלע מצוות איז ער מקיים נאר מען רעדט אז ער זאל צוקומען צו ווערן א עובד השם לפנים משורת הדין די זעלבע זאך זעט מען אויכעט אין דעם ענין פון דעם לימוד פון מסכת אבות ווען די טעמים פון די טעמים וואס מען לערנט עס דווקא צווישן פסח און שבועות איז איין זאך ווייל יעמאלט ווערט נתעורר די תאוות הגופניות ווייזט אויף א נידעריגע זאך דערנאך פון צווייטן זייט ווייזט דאס דער מנהג ישראל אז נישט נאר פשוטע מענטשן לערנען עס, נאר אפילו צדיקים לערנען עס אויכעט, דער גדול שבגדולים לערנט אויכעט אפילו אז ער האט נישט קיינע תאוות פון גופניות, טרעפט מען אין ביידע זאכן דעם ענין פון צוויי קצוות ממש הפכים איינער פון דעם אנדערן. דארף מען פארשטיין וואס איז די שייכות צווישן זיי, ווי קען ווי קען מען עס מאכן צו פארשטיין פארוואס איז דווקא אין פרקי אבות און אין דעם דעם סיבה דעם טעם פארוואס מען לערנט עס איז דא אין ביידע איז דא צוויי קצוות איז דער ענין די הסברה אין די צוויי קצוות און זייער פאראייניגונג נעמט מען פון דער הקדמה כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא כדלקמן. יעצט וועלן מיר זען צו פארשטיין די צוויי קצוות אין ביידע זאכן עט מען פארשטיין עט דאס ווערן פארשטאנדיג פון די הקדמה און לויט דעם עט ווערן פארשטאנדיג אויכעט פארוואס מען הייבט אן מיט דער מיש מיט דער משנה כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, און דער רבי זאגט כדלקמן ווי מען גייט דאס יעצט מסביר זיין. אות ג וועט מען דאס פארשטיין לויטן ביאור הידוע פון דער משנה. מיט מסביר זיין די משנה פון כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, לויט דעם וועט מען קענען פארשטיין וואס די שייכות איז צו דווקא פרקי אבות, מ'זאגט דאס פאר פרקי אבות, ווי די קשיא איז געווען, מ'דארף דאך דאס זאגן לכאורה אלעמאל, וואס איז די שייכות דווקא ווען מ'לערנט פרקי אבות זאגט מען כל ישראל יש להם חלק, חלק לעולם הבא, און דער רבי האט צוגעלייגט דארטן אז וויבאלד אז מ'זעט אז ס'איז דער תוכן פון די משנה, עס איז פארשטאנדיג אז דער תוכן פון די משנה וועגן דעם שכר פון יעדן אידן לעולם הבא איז נוגע ביחוד אלס א הקדמה צום לימוד פון מסכת אבות, דארף מען פארשטיין וואס דאס איז. דער רבי זאגט, מ'עט פארשטיין לויטן ביאור הידוע פון די משנה, עולם הבא מיינט עולם התחייה, דער רבי ברענגט אראפ פון דעם ברטנורא, די גמרא אין סנהדרין, מדרש שמואל, אז ווען מען זאגט דא כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, מיינט מען אויף עולם התחייה, וואס יעמאלט עט זיין נשמות בגופים. און דאס איז דער חידוש פון די משנה, דא איז די משנה מחדש א געוואלדיגע זאך, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אין אסאך ערטער ווען ס'רעדט זיך אויף ווען ס'רעדט זיך כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא מיינט עס טאקע גן עדן, אבער דא אין די משנה מיינט עס עולם התחייה, זאגט דער רבי אזוי, די שכר פון גן עדן וואס איז עולם הנשמות איז נישט גלייך ביי כל ישראל, ס'דא א שכר וואס מען קריגט אין גן עדן, און פארשטייט זיך אז יעדער איינער האט זיך זיין פלאץ אין גן עדן, ס'איז נישט אלע האבן די זעלבע די זעלבע זאך, ביז אז ס'זענען דא אזוינע וואס זענען בכלל נישט זוכה צו גן עדן, זעהן מיר אז אינעם שכר פון גן עדן איז דא א חילוק, פון גן עדן איז די צייט וואס איז עולם הנשמות, ווען די נשמה גייט ארויף למעלה, יעמאלט איז דא די ריעם פון גן עדן, מען זעהט אז ס'איז דא אזעלכע וואס זענען בכלל נישט זוכה צו גן עדן, דער רבי צייכנט אן אין הארה עלף, ראה חגיגה, ט ו עמוד ב', דלולי תפילת ר' מאיר לא היה אחר נכנס לגן עדן, ווען נישט ר' מאיר'ס תפילה ווי דערציילט די גאנצע מעשה אין גמרא דארטן אז זיי האבן געוואוסט אז ער גייט נישט אריין אז אז די מען האט געזאגט דארטן אז מען וועט אים נישט דן זיין און מען וועט אים נישט נעמען אין גיהנום אפילו איז יעמאלט דער ר' מאיר איז נסתלק געווארן האט ער געזאגט אז ער אז ער וועט אים ארויסנעמען יעמאלט איז ארויסגעגאנגען א עשן א רויעך פון זיין קבר און האט מען געוואוסט אז יעמאלט גייט ער אריין אין גיהנום, דערנאך איז געקומען רבי יוחנן און געזאגט אז דאס איז עפעס א ענין אז מען נעמט ארויס דעם רעבן און מען לייגט אים אריין אין גיהנום, איז ער האט געזאגט אז ער וועט נסתלק ווערן רבי יוחנן וועט ער אים אריין נעמען אין גן עדן, ווען רבי יוחנן איז נסתלק געווארן איז טאקע דער עשן אויפגעהערט זיך אויפגעהערט דער עשן, אבער למעשה בפועל האט אים דאך רבי מאיר געברענגט אז מוטב ל מוטב דלידיינה און ער זאל אנקומען אין גן עדן, און דער רבי איז מוסיף און מען זעט אין אין זעלבן פלאץ אין חגיגה אין עמוד א' זעט מען אז ווען ווען רבי מאיר האט זיך געהאלטן אין מיטן שמועסן מיט אחר האט ער אים געפרעגט א שאלה האט ער אים געענטפערט אז זאלסט וויסן אז יעדער איינער האט צוויי חלקים ער האט א חלק אין גן עדן א חלק אין גיהנום און אויב איינער איז א רשע, איז קומט דער צדיק און נטל חלקו וחלק חברו בגן עדן, יעדער איינער האט דאך א חלק אין גן עדן, וואס ווערט מיט דעם חלק אז דער אז דער רשע גייט נישט דארטן ער גייט דאך אין גיהנום, איז דער צדיק נעמט ביידע חלקים, זעט מען דאך אז ס'דא אזעלכע וואס זענען נישט זוכה בכלל צו גן עדן, דאס איז אלץ ווען מען רעדט וועגן גן עדן, מה שאין כן עולם הבא, ווי געזאגט פריער אז מען רעדט דא וועגן עולם התחייה, ווען נשמות וועלן זיין בגופים, איז בעיקרו בשווה לכל ישראל, דער אלטער רבי'ס לשון ליקוטי תורה זאגט אז ווען ס'וועט קומען משיח וועט קומען און ס'וועט זיין דאן נאכדעם די ריעם פון תחיית המתים וועט זיין בשווה לכל ישראל, און די לשון איז כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. זעמיר אז ס'דא א חילוק און צי וועגן ענינים פון נשמות וואס זענען אין גן עדן יעדער איינער איז אנדערש, מה שאין כן ווען משיח העט קומען העט זיין ווי דער אלטער רבי זאגט בשווה כל ישראל און ווי די משנה זאגט כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, דער טעם דערויף איז, וואס איז דער טעם אין דעם חילוק טאקע? דער שכר פון גן עדן איז נישט, דער שכר אין גן עדן איז דאך נשמות בלי גופים, דארטן איז נאר די נשמות, איז בעיקר אויף לימוד התורה. דער ענין פון דער שכר וואס מען גיבט א אידן אין גן עדן די נשמה איז דאס אויף לימוד התורה, און דער רבי שרייבט דא אין הארה פערצן להעיר אז אין גן עדן איז דא לימוד התורה, ווי ס'ברענגט זיך דער אלטער רבי ברענגט אין תניא פון גמרא און פון זוהר, און אין גן עדן קיין מצוות איז נישטא, איז במילא זעהן מיר אז דער ענין פון גן עדן איז דער שכר אויף לימוד התורה, וואס איז פארבונדן בעיקר מיט דער נשמה, מיט איר כח השכל. מען זעט אין דעם ענין פון שכר וואס מען קריגט אין גן עדן האט צו טון מיט לימוד התורה, פארוואס האט עס צו טון מיט לימוד התורה? ווייל לימוד התורה האט צו טון מיט די נשמה, מיט איר כח השכל, ס'איז, מען דארף נישט האבן קיין גוף, גופניות'דיקע עבודה איז נישטא אין דעם ענין פון לערנען, ווען מען טוט א מצוה טוט מען עס מיט די האנט, מען גיט צדקה, מען נעמט א לולב, מען לייגט תפילין אדער אלע אנדערע מצוות איז דער גוף טוט עס, משא"כ ווען לימוד התורה האט צוטון מיט די נשמה, דערפאר דער שכר אויף די לימוד התורה איז אין גן עדן ווען די נשמה איז דארטן אליין. דאס איז אלס מיר רעדן וועגן גן עדן. תחיית המתים איז דער שכר פאר קיום המצוות, גאנץ א אנדער סארט דרגא, רעדט זיך וועגן קיום המצוות וואס ווערט געטון מיט און דורכן גוף דווקא. ווי טוט מען מצוות? דווקא מיטן גוף. לערנען תורה איז א מענטש זעצט זיך אוועק און ער לערנט, זיין מח איז אריינגעטאן אין די תורה, זיין נשמה איז אריינגעטאן אין די תורה. פארשטייט זיך אז ער לערנט מיטן גוף, אבער ער לערנט תורה איז דאס נישט מיט עבודת הגוף. די עבודת הגוף איז ווען מען זעט ביי דעם ענין פון מצוות. וואס דערפאר באקומט די נשמה דעם שכר פאר דעם. ווען באקומט די נשמה די שכר אויף די מצוות? ווען זי איז צוזאמען מיט דעם גוף, ווען ס'עט זיין דער ענין פון. פון תחיית המתים, עולם התחייה, יענמאל וועט זיין דער תשלום פאר די מצוות, האט דער רבי ארויסגעברענגט א געשמאקע זאך, אז ס'איז דא עולם גן עדן איז דא א חילוק פון איינעם ביזן צווייטן, עולם הבא וועלן אלע קריגן, און דער טעם איז זייער פשוט, ווייל דער שכר אויף גן עדן איז פאר נשמות בלי גופים, האט עס צוטון מיט דעם ענין פון א שכר אויף לימוד התורה, און דער שכר וואס וועט זיין ווען משיח וועט קומען ווען זיין ווען ס'וועט זיין עולם התחייה, האט עס צוטון מיט מצוות, מצוות ווערט דאך געטון דווקא מיטן גוף, דער רבי זאגט דעם לשון ס'ווערט געטון מיט און דורכן גוף דווקא. און לכאורה דארף מען פארשטיין וואס איז טאקע דער חילוק אז אין גן עדן איז דא א חילוק פון איינעם ביזן צווייטן און ווען משיח וועט קומען עולם התחיה וועט נישט זיין קיין חילוק וויבאלד אז ביי השגה, דער רבי איז מסביר, וויבאלד אז ביי השגת התורה זיינען פאראן און דארפן זיין חילוקים צווישן איין איד מיט א צווייטן ביז מן הקצה אל הקצה, ס'דארף דאך זיין אויף ס'זאל זיין א שלימות הקומה פון אלע אידן מוז זיין אלע סארטן אידן איז אין השגת התורה פארגלייכן זיך נישט איינער מיטן צווייטן יעדער איינער האט א אנדער השגה אין תורה ווענדט זיך אין די מוחין ווענדט זיך אין די קאפ ווענדט זיך וויפיל ער ארבייט אין דעם דערפאר זיינען נישט כל ישראל גלייך אין דעם שכר אויף דער עבודה אין גן עדן א געשמאקער טעם און א סיבה פארוואס דאס איז. עס רעדט זיך וועגן השגת התורה? השגת התורה איז דאך א חילוק פון איינעם ביזן צווייטן מן הקצה אל הקצה ממש. דערפאר ווען ס'קומט צו דער שכר שטייט נישט כל ישראל, דארט איז דער לשון אז יעדער איינער אין גן עדן האט א שכר, יעדער איינער איז אנדערש. מה שאין כן ווען ס'קומט צו עיקר קיום המצוות, מה שאין כן דער עיקר פון קיום המצוות איז אן ענין פון עשייה, אז מען דארף לייגן תפילין יעדן טאג, מען דארף געבן צדקה, די אלע מצוות וואס מען דארף טון איז טאקע אסאך בעסער, ס'איז אסאך העכער אז מען טוט עס מיט א מיט א צוגעלייגט דעם קאפ און מען מאכט עס מיט א רגש, אבער למעשה בפועל איז א מצוה דארף מען טון, דער עיקר פון די קיום פון די מצוה איז טון, באוואוסט דער ווארט וואס מען נוצט אלעמאל, דער רבי זאגט עס נישט דא, אז ווען משה, אדער דער רבי האט עס געזאגט, כ'האב עס געהערט דאכט זיך פון רעבן אליין, אז משה רבינו זאל זיצן א גאנצן טאג און טראכטן וועגן די מורא'דיגע מעלות פון תפילין, און אט נישט לייגן דעם טאג קיין תפילין, חס ושלום, און א איד א פשוט'ער א פשוט'ער פויער א פשוט'ער פשוט'ער איד, עט קומען א מינוט פאר די שקיעה אנטון תפילין, האט ער יוצא געווען מיט תפילין, פארוואס ווייל דער ענין פון מצוות מעשיות דארף זיין דער ענין פון מעשה. ווי דער רבי זאגט דעם לשון דא, מה שאין כן עיקר קיום המצוות איז א ענין פון עשייה, ס'איז אונטערגעשטראכן עשייה, וואס יעדערער קען דאס טון, דאס קען יעדער איינער טון, בשעת ס'קומט צום לערנען תורה איז דא א חילוק מן הקצה אל הקצה, ווענדט זיך אין די מענטשן, ביז כמאמר חזל, ביז די ביז ווי די גמרא זאגט אין חגיגה, אז אפילו פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון, און היות אז די עבודה פון מצוות איז דא ביי אלע אידן, אלע אידן האבן דאך דעם ענין פון מצוות, ווי ס'שטייט מלאים מצוות כרימון, דעריבער איז כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. איז זייער געשמאק פארשטאנדיג דער חילוק פארוואס איז דא אין גן עדן איז דא א חילוק און אין עולם התחי' עט נישט זיין קיין חילוק ווייל דארט רעדט מען וועגן דעם ענין פון תורה וואס איז דא חילוקים אין יעדן איינעם ממילא יעדער איינער קריגט לויט זיין חלק וויפיל ער האט געטון און וויפיל ער האט פארשטאנען וויפיל ער האט געלערנט ווייל דאס איז די שכר אויף תורה מה שאין כן אין עולם התחי' איז די שכר אויף די מצוות מצוות קענען אלע טון, און דער רבי זאגט זייער געשמאק און אלע טוען עס, און יעדער איד טוט עס טאקע, און איז מקיים מצוות, ממילא איז פארשטאנדיג פארוואס דארטן עט זיין כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. מיר האבן געפרעגט די שאלה, לכאורה פארוואס הייבט מען אן דווקא דעם ענין פון פון כל ישראל יש להם חלק פאר יעדן פרק אין אבות, וואס דער רבי זאגט אז וויבאלד אז דער תוכן פון די משנה רעדט וועגן שכר פון עולם הבא, מוז מען זאגן אז ס'האט א שייכות צו מסכת אבות, לכאורה האט עס א שייכות צו אלעם, צו אלע חלקים אין תורה, פארוואס זאגט מען דווקא די משנה דווקא ביי אבות? דערנאך דער רבי געברענגט אין אות ב' די צוויי חילוקים וואס מען זעט די צוויי קצוות, סיי אין דעם ענין פון פרקי אבות אליין, לויטן ברטנורא איז דאס מוסרים ומידות, און דאס איז געמאכט געווארן פאר די חומריות און שפלות פון א מענטשן, פון צווייטן זייט ווייזט עס אויף די גמרא בבא קמא אויפן העכסטן ענין, אז האי מאן דבעי למהוי חסידא איז לקיים מילי דאבות, די זעלבע זאך אויך אין דעם טעם פארוואס מען לערנט פרקי אבות אין די צייטן פון בין פסח לעצרת ס'איז אויך ממש צוויי קצוות, פון איין זייט זאגט מען אז דאס האט צו טון מיט די תאוות גופניות ווערן יעמאלט נתעורר לערנט מען פרקי אבות צו זיך משתלט זיין אויף דעם, שמלא תוכחות ומעוררת דעם מענטשן עס זאל גיין צו גאט, פון צווייטן זייט ווער לערנט דאס? אפילו די גרעסטע צדיקים אויך. יעצט וועט מען אריינגיין אין אות ד'. מען דארף אבער פארשטיין, וויבאלד אז דער עיקר תשלום השכר איז בזמן לאחרי תחיית המתים, איז דערפון מובן אז דער שכר פון תחיית המתים איז העכער פון דעם שכר אין גן עדן. וויבאלד אז מען זאגט אז דער עיקר התשלום ווען עט עס זיין, ווען ס'וועט זיין דער עולם התחי', ווען ס'וועט זיין תחיית המתים, יעמאלט וועט זיין דער עיקר שכר, מוז מען דאך זאגן אז דער שכר איז העכער פון גן עדן, וויבאלד אז דאס איז דאך דער עיקר תשלום השכר. היינט ווי שטימט דאס דערמיט? איז דאך דא ממילא דא קומט דאך אויס דא א געוואלדיגע סתירה און א שאלה. מילא שטימט ווי שטימט דאס דערמיט וואס גן עדן איז דער שכר אויף א העכערן אופן עבודה, אין גן עדן גיבט מען דעם שכר אויף השגת התורה, וואס איז נישט שייך אויף א גלייכן אופן ביי יעדער איד, מ'זעט דאך אז ער רעדט זיך וועגן א זאך וואס איז נישט שייך ביי יעדן איינעם די זעלבע זאך, און דער שכר פון תחיית המתים, אויף וואס גיבט מען עס יעמאלט? אויף עשיית המצוות, א פיל פשוט'ערע עבודה, א פיל פשוט'ערע עבודה, און וואס איז דערפאר דא ביי אלע אידן. לכאורה קומט אויס אז עס שטימט נישט דא, אויב דו זאגסט אז דער עיקר תשלום השכר עט זיין ווען ס'עט זיין עולם התחי' האט מען יעמאלט געדארפט געבן דעם ענין אז ס'זאל זיין די רעדן פון א חילוק פון איינער וואס איז העכער און איינער וואס איז נידעריגער, און דא זעט אז ס'קומט אויס פונקט פארקערט. אויב דער שכר האמיתי איז אין עולם הבא, רעדט מען יעמאלט גיט מען, פארוואס גיט מען דעם שכר? אויף עבודה פשוטה, אין גן עדן וואס מען רעדט דאך וועגן דעם פון תורה וואס איז די השגת התורה איז דאך העכער, איז לכאורה קומט אויס אז ס'איז נישט בכולם בשווה. ווי שטימט דאס? זאגט דער רבי איז דער ביאור אין דעם, אף על פי אז בחיצוניות איז דער טעם וואס אלע אידן גלייכן זיך אויס אין ענייני עשיה, איז עס דערפאר ווייל עשיה איז נידעריגער פון אלע כוחות. שאלה איז דאך געווען אז לכאורה עט קומען ווען משיח וועט קומען וועט מען עם באצאלן פאר דעם עיקר התשלום וועט זיין אויף א נידעריגערע זאך וואס יעדער איינער קען טון, און ס'איז א פשוטערע עבודה, ס'איז עשיה בפועל, אן אן אן מוחין, אן רגש. ווי זאגט דער רבי איז דאס נאר בחיצוניות זעט עס אויס טאקע אזוי, עס איז אן ענין וואס איז נישט מטריח רגש הלב און נישט קיין הבנה והשגה שבמוח, דער עיקר איז טון, תורה איז דער עיקר פארשטיין, מצוות איז דער עיקר טון, איז אבער דער טעם פנימי דערפון דאס איז בחיצוניות, אבער וואס דער טעם פנימי אז אויף עשיית המצוות איז מצד דער מעלה וואס איז דא אין עשייה. ס'איז א מורא'דיגע מעלה אין עשיה אויף דעם ענין פון תורה. בלשון המשנה במסכת אבות, אין מסכת אבות אליין, אין פרק א', משנה י ז, שטייט, המעשה עיקר, אז דער עיקר איז די מעשה. דער רבי גייט עס מסביר זיין אין מער פרטים צו פארשטיין אז בחיצוניות זעט עס אויס טאקע אז אלע קענען עס טון, און עס קומט טאקע ווייל ס'איז פון די נידעריגע כוחות און נישט קיין מוחין, ס'רעדט זיך וועגן עשיה בפועל, מ'נעמט די האנט און מ'לייגט וויל, מ'דארף גארנישט טראכטן אויף דעם. און לויט דעם וועט עס ווערן פארשטאנדיג, וועט עס ווערן פארשטאנדיג די שאלה וואס דער רבי האט געפרעגט, פארוואס ווען משיח וועט קומען איז דער עיקר התשלום דעמאלט וועט זיין אויפן ענין פון מצוות דווקא און נישט אויף דעם ענין פון תורה, און גן עדן איז דער ענין פון תורה. די פנימיות הכוונה העליונה איז, וואס די פנימיות הכוונה? אז אידן זאלן מאכן א דירה לו יתברך בתחתונים, דער גאנצער באשאפן פון די וועלט, דער גאנצער ענין איז בראשית בשביל ישראל ובשביל התורה, אז אידן זאלן מאכן דווקא בתחתונים א דירה, ווי דער מדרש תנחומא זאגט אז נתאוה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, וואו איז דאס? אין עולם הזה התחתון שאין תחתון למטה ממנו, דער אלטער רבי ברענגט אראפ אין תניא אין פרק ל' ו, אז וואו האט דער אייבישטער געוואלט האבן די דירה, וואו מאכט מען א דירה, דווקא נשמות בגופים, אידן, מאכן די דירה, נישט אין אצילות, נישט אין בריאה, נישט אין יצירה, דווקא אין עולם הזה הגשמי. וכמאמר, ווי מען זאגט אין לכה דודי, אין לכה דודי זאגט מען, סוף מעשה במחשבה תחילה, וואס ס'קומט אראפ אין מעשה, ווייזט אז ס'האט צוטון מיט מחשבה איז דאס תחילה. מען קען ברענגען א דוגמא אויף דעם, מען ברענגט א דוגמא אז סוף מעשה במחשבה תחילה, אז אדם הראשון וואס דאס איז דאך דער יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא און דאס איז דאך געווען, דאס איז דאך די כוונה אז ס'זאל זיין אידן און מען זאל מקיים זיין מצוות און מברר זיין די וועלט און מאכן א דירה בתחתונים, ער איז באשאפן געווארן צום סוף, ווייל סוף מעשה איז געווען במחשבה תחילה, און די כוונה, די כוונה פון דירה בתחתונים ווערט דורכגעפירט בעיקר דורך דער עבודה פון מעשי המצוות, ווי ווערט געמאכט אז ס'זאל ווערן נתברר דער עולם, ס'זאל ווערן א דירה פאר דעם אייבערשטן, איז דאס מעשי המצוות, וואס דורך זיי ווערט אויפגעטון דער בירור וזיכוך פון גוף ועניני עולם, מען ווערט אליין אויסגעלייטערט מיט דעם וואס מען לייגט תפילין אויף די האנט, מען לייגט תפילין אויפן קאפ און מען גיט צדקה, דער אלטער רבי ברענגט אראפ די מעלה פון יד המחלקת צדקה, און דאס מאכט אויך עניני עולם, אז מען נעמט תפילין, מען נעמט ממש עור פון א בהמה, און מ'איז דאס מעלה, מען מאכט פון דעם די הייליגסטע זאך וואס איז דא, מען מאכט א ספר תורה פון דעם, די זעלבע זאך א לולב, און די זעלבע זאך די אלע אתרוג און די אלע מצוות וואס מען טוט, נעמט מען ענינים פון עולם, מען מאכט א ברכה אויף דעם, און מ'איז דאס מעלה, און מען מאכט דעם אייבערשטן דארטן א דירה. ממילא דורך דעם ווערט אויפגעטאן דער בירור וזיכוך פון גוף ועניני העולם, ווי ערקלערט אין תניא אין פרק ל"ז, בארוכה, דער אלטער רבי איז מסביר בארוכה דעם ענין וואס די מורא'דיגע מעלה פון מצוות מעשיות. און ווייל אלע אידן זענען בלשון הכתוב, הראיה שבמשנתינו, אלע אידן, די משנה ברענגט דאך א ראיה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ווי דער לשון דארטן, שטייט דארטן דער לשון, נצר מטעי, מעשה ידי, של הקדוש ברוך הוא, ממילא וויבאלד אז יעדער איינער דאך מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, איז ממילא דערהערט יעדער איד, רבי האט אונטערגעשטראכן יעדער איד, דערהערט די כוונה און פירט איר דורך בפועל. יעדער איד פירט עס דורך בפועל, וויאזוי? ווי ס'שטייט דער לשון נצר מטעי מעשה ידי, ממילא קומט ארויס פון דעם אז ס'דארף זיין דער ענין פון מעשה המצוות, מעשה המצוות דאס איז ממילא דאס איז די כוונה פירט אויס דער איד בפועל. און דער רבי איז ממשיך, אין גילויים זענען דא חילוקים צווישן איינעם מיט א צווייטן, ווען מ'רעדט וועגן א גילוי, מ'רעדט וועגן דעם ענין פון תורה, ווי געזאגט פריערט, לערנען תורה, אדער יעדן זאך וואס איז דא א גילוי, איז דא א חילוק פון איין אידן ביזן צווייטן, יעדער איינער נעמט א גילוי אור אויף א אנדערע סארט אופן, ביז עס קען זיין אזא וואס איז קיין כלי צו זיי, קען גאר זיין אזא איינער וואס האט גארנישט קיין כלי צו די התגלות פון פון אור, פון די גילויים, דאס איז אלץ ווען מ'רעדט וועגן גילויים, אבער בשייכות צו דער כוונת העצמות לעשות לו יתברך דירה בתחתונים, ווי געזאגט פריערט אז די גאנצע סיבה אויף באשאפן די וועלט איז לעשות לו יתברך דירה בתחתונים, פון וואנט קומט דאס? דאס קומט דאך פון כוונה פון עצמות וואס דער אייבישטער בעצם וויל האבן א דירה דא בתחתונים, און עס ברענגט זיך אין אנדערע ערטער כאילו, ווי מען קען זאגן, עס איז שווער צו זאגן אבער מען קען זאגן אזוי, אז דער אייבישטער איז כל יכול, פון דעסט וועגן האט ער זיך אריינגעשטעלט אין א מצב וואס ס'פעלט אים עפעס, און א איד קען עס ממלא זיין. ער וויל א דירה בתחתונים, ער האט געמאכט אז ס'זאל זיין תחתונים, ס'זאל זיין קליפות, ס'זאל זיין מניעות ועיכובים, און דארטן זאל א איד זיך מתגבר זיין און מאכן פאר אים א דירה. ממילא וויבאלד אז דער כוונת העצמות איז לעשות לו יתברך דירה בתחתונים, וואס דאס ווערט דערהערט אין דער עצמיות פון א אידן, וויבאלד אז מ'רעדט וועגן דאס איז די כוונה פון עצמות, וואו הערט זיך דאס? הערט זיך דאס אין עצמות פון א אידן. וועלכן אידן? יעמאלט זאגט דער רבי זענען אלע אידן גלייך, נישטא קיין חילוק פון איינעם ביזן צווייטן, אין גילויים איז דא חילוקים און אין דעם איז נישטא קיינע קיינע חילוקים. איז אין דעם סעיף האט דער רבי געפרעגט א שאלה, מען דארף פארשטיין אז לכאורה קומט אויס אז דער שכר וואס מען גיט דעם עיקר התשמ עיקר התשלום וואס וועט זיין ווען ווען ס'וועט זיין תחיית המתים נשמות בגופים, קומט אויס אז ס'איז פאר א נידעריגערע זאך, האט דער רבי געענטפערט זייער געשמאק אז ס'איז נישט בחיצונית קוקט עס טאקע אויס אזוי, אבער למעשה בפועל איז דער ענין פון די כוונה עליונה און דער עצמות'דיגע כוונה, דער עצמות'דיגע רצון וואס דער אייבישטער וויל איז לעשות לו יתברך דירה בתחתונים, איז דווקא יעמאלט זענען דאך אלע אידן זענען גלייך אין דעם, נישט ווי ביי גילויים וואס נישט אלע זענען גלייך, איז דערפאר איז פארשטאנדיג פארוואס דער שכר וועט זיין יעמאלט אויף דעם. אות ה'. און דאס איז אויך דער טעם פארוואס דער תשלום השכר אין עולם הבא איז צו נשמות בגופים דווקא, לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג דאס אויך. מצד דעם וואס די כוונה פון אויבערשטן איז אז ער זאל האבן א דירה בתחתונים, שפיגלט זיך דאס אפ אויך אין אין אידן. דער אייבישטער'ס כוונה איז דאך א דירה בתחתונים, במילא זעט מען עס אויכעט אין די אידן, דער רבי ברענגט אראפ אין די הערה דרײַ און צוואַנציק, וכשם שבעולמות התכלית הוא עולם הזה התחתון, ס'דא געוואלדיגע עולמות, עולמות על עולמות, און דאס איז אלץ נישט די כוונה אויף דירה בתחתונים, דווקא עולם הזה התחתון, און דער רבי זאגט ס'שפיגלט זיך אפ אין דעם אידן אויכעט, ווי זעט מען עס? כמו כן באדם, התכלית הוא בעיקר כח המעשה, וואו זעט זיך ארויס דער ענין פון די כוונה פון עצמות אויף האבן א דירה בתחתונים, דווקא אין מעשה בפועל. שפיגלט זיך אפ אויכעט אין א איד וואס זיי זענען כביכול איין זאך מיט עצמות, אידן זענען איין זאך מיט מיט דעם אויבערשטן, אז די בחירת הקדוש ברוך הוא אין זיי איז נישט נאר בחירת נשמתם נאר אויך פון זייער גוף, די בחירה וואס דער אויבערשטער האט אויסגעקליבט די אידן איז נישט נאר די בחירה וועגן זייער הייליגע נשמה וואס יעדער איד האט און להבדיל קיינער האט עס נישט, גוים קיינער האט עס נישט, נאר ס'איז אויכעט ווי דער רבי לייגט צו פון זייער גוף, אונטערגעשטראכן גוף. במילא זעט מען אז דער ענין פון די כוונה פון אויבערשטן שפיגלט זיך אפ אין א אידן, און אז די בחירה איז געווען אויכעט אין זייער גוף. דער אלטער רבי איז מסביר אין תניא אין פרק מ"ט באריכות דעם ענין פון די בחירה אין דעם גוף פון א אידן. וואו זעט מען אויכעט די ענין אז די בחירה פונעם אויבערשטן האט צו טון מיט דעם ענין פון דעם גוף, וואס דערפאר איז אויך דער גוף פון א אידן א מציאות נצחית נישט נאר די נשמה, נישט נאר די מצוות און תורה וואס מען מאכט איז איז יחוד זה, זאגט דער אלטער רבי, יחוד זה איז איז נצחי לעולם, נאר אפילו אויכעט דער גוף פון א אידן איז אויכעט א מציאות נצחית וועלכע ווערט נישט נפסד, כידוע, ברענגט זיך אראפ אין בראשית רבה, עס ברענגט זיך אראפ אין זוהר, ברענגט זיך אראפ אין תוספות אין בבא קמא, ברענגט זיך אראפ אז דער עצם לוז

פון בירור וזיכוך העולם, עס וועט קומען די עולם התחי' און די וועלט וועט ווערן א דירה לו יתברך, וועט אויך ביי אידן זיין בגלוי ווי ס'איז די בחירת הקדוש ברוך הוא אויך אין זייער גוף, במילא זיין יעמאלט אויכעט די בחירה אין דעם גוף, וואס דערפאר זיינען די חיים נצחיים פון עולם הבא אויך אין גוף, ווי ווי געזאגט פריער, סוף מעשה במחשבה תחילה, דער עיקר איז דער ענין פון מעשה, דער עיקר איז דער ענין פון מעשה ביי אידן אויכעט אז ביי אים דארף זיין כח המעשה, דורכדעם קומט מען צו צו פארשטיין אז דער אז דער תשלום השכר וועט זיין דווקא נשמות בגופים, ווייל דער גוף איז אויכעט וואס דער אייבישטער האט אויסגעקליבן, די בחירה פונעם אויבערשטן איז אין גוף אויכעט נישט נאר אין די נשמה, דערפאר וועט קומען דער. דער סוף ווען ס'וועט שוין זיין א ווען ס'וועט ווערן נתקיים אז ס'וועט ווערן א בירור וזיכוך העולם און ס'וועט ווערן וראו כל בשר יחדו כי פי השם דיבר און ס'וועט ווערן יעמאלט דער עולם ווי ס'דארף צו זיין יעמאלט וועט זיין דער ענין פון דעם תשלום השכר וועט זיין דווקא ווי נשמות זענען בגופים. יעצט וועט מען קומען צו מסבר'ן די שאלה וואס מ'האט געפרעגט אנהייב פון די שיחה. אות ו', על פי זה וועט ווערן פארשטאנדיג פארוואס מען איז מקדים די משנה כל ישראל צום לימוד פון מסכת אבות. פארוואס דווקא הייבט מען אן די משנה פון כל ישראל צו דעם לימוד פון מסכת אבות? עס וועט ווערן זייער געשמאק פארשטאנדיג. כדי צו ארויסברענגען ווי דער קיום און לימוד פון מסכת אבות וואס ברענגט צו בירור וזיכוך פון חומריות הגוף, געלערנט פריער דער ברטנורא זאגט אז דאס איז צו ארויסברענגען אז דער ענין פון לימוד פון מסכת אבות וואס ארויס ברענגען דעם בירור וזיכוך פון חומריות הגוף ווי דער ברטנורא האט געזאגט איז נוגע, וויל עס ארויס ברענגען אז ס'איז נוגע צו יעדן אידן, איז מען מקדים דעם, דאס איז דאך דער ענין פון לערנען מסכת אבות ווי דער ברטנורא זאגט, ממילא אויף צו ארויס ברענגען דעם ענין אז ס'איז שייך צו יעדן איינעם און איינעם לערנט מען אט די משנה. איז מען מקדים אז כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, וואס איז עולם הבא? ווי געזאגט פריער אז ס'איז עולם התחייה, נשמות בגופים, דערפאר וואס אויך דער גוף פון כל ישראל איז מעשי ידי של הקדוש ברוך הוא, ואדרבה ווי דער אייבישטער זאגט אליין, דווקא אין מעשי ידי איז דא דער להתפאר. געוואלדיג ווי דער רבי שטעלט דאס צו, דער לשון איז דאך כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, און ס'האט צוטון דווקא מיט דעם גוף, ווייל דער גוף טוט דעם ענין פון די מצוות, און מ'זעט אין דעם, און מ'זעט אין דעם פסוק אליין, ווי ס'שטייט דארטן, ווי מ'נוצט דעם פסוק, ווי די משנה נוצט דעם פסוק, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר, ועמך כולם צדיקים, ווען איז דער ענין פון להתפאר, ווען קען דער אייבישטער זיך גרויס האלטן מיט זיין זאך וואס ער האט געטון, ווען ס'איז מעשה ידי, ווען ס'רעדט זיך וועגן מעשים, יעמאלט איז להתפאר. פארוואס? ווייל יעמאלט ווערט מקויים דער דווקא דער סוף מעשה איז במחשבה תחילה, עס ווייזט ארויס אז דער גוף איז דער עיקר, אז מיטן גוף קען מען מקיים זיין די מצוות און ממלא זיין דעם אייבערשטנ'ס דעם עצמיות'דיגן רצון אויף א דירה לו יתברך בתחתונים. יעצט איז פארשטאנדיג פארוואס מען הייבט אן צו לערנען אט די משנה צו קומען דערציילן אז דאס איז נוגע צו יעדן אידן, נישט קיין חילוק וואו ער איז, א איד קען זיין א גרויסער צדיק, א איד קען זיין א פשוטער, איז דער ענין פון דעם איז ווייל מעשה ידי להתפאר, און מען רעדט דא וועגן דעם ענין פון א העכערע זאך, ווי ס'קומט ארויס אין לערנען דעם ענין פון מסכת אבות, און דערפאר קען זיך קיין שום איד נישט להיבטל ממנו, דער לשון אויכעט אין פרקי אבות, אז ס'איז שייך צו יעדן אידן, עס קען נישט קומען איינער און זאגן אז ער איז נישט שייך צו דעם, ס'איז נישט שייך צו אים אז ער זאל טון אזא סארט עבודה. ממילא קען קיינער נישט זאגן להיבטל ממנו אויף נישט מקיים זיין מילי דאבות, און אין ביידע קצוות, יעצט האב איך פארשטאנדיג אויכעט ווי די ביידע קצוות לכאורה פון איין זייט ניצט דעם ברטנורא פון צווייטן זייט שטייט האי מאן דבעי למהוי חסידא, דערנאך אין דעם לערנען אליין איז איין סיבה איז ווייל ס'קומט זומער דארף מען האבן מער חיזוק און מער מער מוסר און תוכחות, און די צווייטע איז אז זיי לערנען עס אפילו די גרעסטע צדיקים אויכעט, לויט דעם וועט עס ווערן פארשטאנדיג. דערפאר קען קיין איד זיך נישט מבטל זיין פון מקיים זיין מילי דאבות און אויכעט אין ביידע קצוות. ס'איז נישטא קיין גוף וואס קען נישט נתברר ווערן. ווארום דער גוף פון יעדער איד איז מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא. איז נישט שייך אז ער זאל נישט קענען נתברר ווערן. ס'קען נישט זיין אזא זאך אז זאל נישט קענען נתברר ווערן דער רבי לייגט צו נאר אין אכט הערה אַכט און צוואַנציק חוץ מאלו שאין להם חלק לעולם הבא ווי די גמרא זאגט אין סנהדרין די גמרא זאגט אין סנהדרין אז שגופם כלה ממילא איז נישטא יעדער איד איז מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא ממילא איז נישט שייך אז ער זאל נישט קענען נתברר ווערן און נאך מער זייענדיג מעשי ידיו של הקדוש ברוך הוא, נאכאמאל די הדגשה ס'איז מעשי ידיו של הקדוש ברוך הוא, איז זיכער אז בל ידח ממנו נדח, קיינער וועט נישט ווערן אוועקגעשטופט חס ושלום, און ער וועט סוף סוף זיכער נתברר ווערן. דאס איז ווען מ'רעדט וועגן די אידן, וועגן א איד וואס קען קומען און זאגן אז ער איז נישט שייך צו דעם, זאגט מען אים ניין, דערפאר איז דא די ביידע קצוות דארטן אז מען לערנט אויס סיי וועגן דעם ענין פון מעורר זיין וויבאלד אז ס'הייבט אן צו נתעורר ווערן דער ענין פון פון די ווי דער לשון געווען ס'הייבט אן נתעורר ווערן די תאוות הגופניות, אויפן צווייטן זייט און לאידך עט ווערן זייער געשמאק פארשטאנדיג אז ס'איז גארנישט קיין סתירה ס'גייט אויף ביידן, מ'קומט דא לערנען אז יעדער איד מוז עס לערנען, ולאידך די עבודה איז נישט צו נידעריג פאר וועלכן ס'איז אידן, קען קומען איינער און זאגן, איך בין א איד א צדיק, איך לערן, איך דאווען, איך טו אלע מצוות, איך האב נישט קיין עבירות, חס ושלום אין די וועלט, איך דארף נישט האבן קיין מילי דחסידותא. זאגט דער רבי ניין, לאידך, די עבודה איז נישט צו נידעריג פאר וועלכן ס'איז אידן, ואדרבה, די אמת'ע מילי דחסידותא זענען אין דער עבודה, פון בירור וזיכוך הגוף, ווי גרויס ער זאל נישט זיין, דארף ער וויסן אז די אמת'ע וואס איז מילי דחסידותא אויף בירור וזיכוך הגוף, אויב מ'רעדט וועגן בירור וזיכוך הגוף, איז דאס שייך צו יעדן איינעם, ווייל דווקא, וואו זעט זיך עס ארויס? דווקא אין מעשה ידי איז דא דער להתפאר. און דו מיינסט מעשה ידי וואס דאס איז דער גוף און דאס רעדט זיך וועגן דעם ענין וואס דער אייבישטער זאגט אז מיט דעם האלט ער זיך איז להתפאר, רעדט זיך וועגן מעשה ידי, דערפאר איז יעדער איינער שייך צו דעם, יעדער איינער איז שייך צו דעם ענין פון מברר זיין דעם גוף און אפילו דער ווי ס'רעדט זיך אין ביידע קצוות דער קלענסטער און דער גרעסטער, אז דווקא אין מעשה ידי איז דא דער להתפאר כנזכר לעיל אז סוף מעשה במחשבה תחילה איז זייער געשמאק פארשטאנדיג פארוואס מען הייבט אן מיט דעם משנה יעדע מאל דווקא ביי פרקי אבות ווייל ווען ס'קומט צו דעם ענין פון פרקי אבות איז דא דארטן די ביידע קצוות פון די סיי אין דעם לערנען סיי ווי דער ברטנורא און סיי ווי די גמרא אין בבא קמא און דערנאך נאך נאכמער אין די זעלבע זאך איז אין די סיבה פארוואס מען לערנט ווייל מען זאגט נצר מטעי מעשה ידי גייט אויף יעדן איינעם און איינעם און דאס גייט דווקא אויפן גוף און דערפאר יעדער איינער קען דינען דעם אייבערשטן און קומען צו דעם ענין גייט אראפ די שאלה פארוואס פארוואס מען הייבט אן מיט די משנה פארוואס אלע לערנען פרקי אבות און נישט נאר נישט נאר פשוטע אידן נאר אפילו די גרעסטע זאל ער וויסן אז די עבודה פון פרקי פון פרקי אבות מילי דחסידותא איז נישט נידעריג פאר קיינעם אלע דארפן עס האבן.